לזכות מרת אסתר בת סוליקה שתחי' מלכה ליום ההולדת שלה א' דראש חודש אלול.
אחת השיחות בהתוועדות אור לא' דראש חודש אלול תשמ"ו.
איז דאך ווי דערמאנט מערערע מאל וואס שטייט אין ספרים. און ביז וואנעט אז ס'איז דאך געווארן א מנהג ישראל וואס מנהג ישראל תורה היא אז בשעת ס'הייבט זיך אן אלול איז אט דעמאלט אפילו אין א מכתב איזה שיהיה וואס א איד שרייבט צו א צווייטן אידן דערמאנט ער א ברכה וועגן א שנה טובה ומתוקה. איז דאך די פאסענדע צייט אויף מקדים זיין בזה, וואס פריער כמדובר כמה פעמים די פסק דין אין שולחן ערוך אז א החלטה טובה אין א דבר טוב ברענגט שוין גלייך דעם שכר בזה, איז דערפאר איז אויכעט פארשטאנדיג אז אף על פי וואס כפשוטו, איז דאך לכאורה אט דאס נוגע ערשט אז ס'עט זיך אנהייבן די ערשטע רגע פון ראש השנה, וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן אידן וואס עמך כולם צדיקים איז דאך ווי ער ברענגט אראפ אין טור פון מדרש איז א זיכערע זאך אז נכתבים ונחתמים לאלתר בספרן של צדיקים גמורים. אויף א שנה טובה ומתוקה, אבער דאס רעדט זיך לכאורה אויף דעם רגע הראשון ווען ס'הייבט זיך אן די שנה חדשה, אף על פי כן זעט מען דאך בטבע בני אדם אז בשעת ער ווייס מיט א זיכערקייט ווארום תורת אמת איז דאס מבטיח אז די שנה חדשה וועט זיין א שנה טובה ומתוקה, בכל הפרטים ופרטי פרטים איז דאס פועל'ט דאס שוין אויף אים נאך בשנה שלפני זה, און אפילו א זמן רב לפני התחלת השנה החדשה, וויבאלד אז דאס מאכט אים רואיגער און במילא גרייט ער אויכעט די כמה וכמה עניינים וואס מאכט אויכעט אן אונטערשיד בפועל, זייענדיג זיכער אז דאס א שנה טובה ומתוקה בכל הפרטים. בהדגשה יתירה שטייט עס נאך מערער אין א שנה וואס איז ערב שנה השביעית, וואס דעמאלט איז דאך בכמה וכמה הלכות בפועל הייבן זיך אן ענייני פון שמירת שביעית נאך כמה שבועות לפני התחלת שנה החדשה. אפילו לדעת האומרים אז בזמן הזה איז דאס נישט אזוי, איז דאך מער נישט ווי א מיעוט האלט אזוי און דער עיקר איז דאך אלו ואלו דברי אלוקים חיים איז דאך בעניינים וואס איז נישט הלכה בפועל במעשה בפועל קען מען דאך זיך פירן ווי ביידע זאכן ווי ביידע דעות וויבאלד אז דאס אלו ואלו דברי אלוקים חיים און דערנאך איז כמדובר והוא העיקר אז מען זעט דאך בכמה עניינים בפועל וואס וועט ווערן אפגעטון לכאורה בשנה החדשה איז די הכנה לזה און א הכנה עיקרית וואס זי איז משנה דעם עצם פועל וואס מען טוט דערנאך בשנת תשמ"ז, איז דאס אזא מין סארט הכנה וואס זי האט גאר אסאך צו זאגן בנוגע צו דעם פועל, און די הכנה קען מען אנהייבן נאך א זמן רב, און ווי מען זעט עס אויכעט בפועל אז מען הייבט עס אן א זמן רב נאך קודם התחלת שנה החדשה. על אחת כמה וכמה אז דער גאנצער חודש אלול האט דאך אין זיך ביידע עניינים, אז דאס איז א חודש החשבון על שנה וואס גייט אוועק, און אויכעט א חודש ההכנה מצד עצם עניינו פון דעם חודש, צו דעם שנה החדשה איז דאך דערפון גופא פארשטאנדיג אז גלייך בהתחלת החודש איז שוין נוגע אז ס'זאל זיין די הכנה אין אזא מין אופן אז ס'איז שוין א זיכערע זאך אז דאס א שנה טובה ומתוקה, וויבאלד אז דער גאנצער חודש ועל אחת כמה וכמה ראש חודש שבו. על אחת כמה וכמה אז ס'איז נאך דא ראשי חדשיכם, צוויי ראשי חדשים, יום ראשון און יום שני, וואס במילא איז דאך אויכעט, אף על פי וואס לכאורה איז דאס דער עיקר ראש חודש, וואס דעמאלט הייבט זיך אן דער מנין ימי החודש, באלול. ביחד עם זה איז דאך דאס אבער אויף זיכער דא דער ענין פון להעלות בקודש, ובפרט בימינו אלו אז דאס איז דאך ניט דער ענין וואס איז מצד הספק מאכט מען נאר דערפאר וואס דאס איז מנהג אבותינו בידינו איז דאך דאס נאך מער מחזק אז ס'דארף זיין דער להעלות בקודש פון יום ראשון נאך מערער ביום שני איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז וואס מערער מען האט אין דער הכנה ביום ראשון איז אלץ מער גיט דער אייבישטער אינו מבקש אלא לפי כוחן אז ביום שני זאל נאך קענען זיין די הכנה כמה וכמה פעמים ככה און בפרט אז דאס איז נאך פארבונדן מיט א כלל גדול בתורה און דאס איז דאך דער ואהבת לרעך כמוך. איז אמר רבי עקיבא אז זה כלל גדול בתורה, און אין דערויף דריקט זיך אויס דער מנהג האמור בשעת כאמור אז מען ווינטשט א אידן וואס דער פארבינדונג מיט אים קען זיין מער ניט ווי דער ענין בקיצור, ובלשון חסידות דהיינו אז פנים אל פנים האט ער נאך קען זיין זיך מיט אים קיינמאל ניט געטראפן,

על הרגע שלפני זה, שעה שלפניו, ווארום דער ענין פון עליה בקודש איז דאך לאו דווקא מיום ליום, נאר מזמן לזמן בכלל, איז דערפון אויכעט פארשטאנדיק אז כל המקדים בזה הרי זה משובח, און ס'איז דאך אלעמאל דער כלל פון אני המתחיל ווי דער אייבערשטער האט אנגעוויזן דעם וועג און דערנאך אנגעזאגט אז הידמה ליה כביכול מה הוא אף אתה, און דערפאר איז זיכער בהקדם הכי אפשרי ווינטשט מען יעדער אידן און אלע אידן בתוך כלל ישראל א שנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה אנהייבנדיג להיכתב ולהיחתם. בספרם של צדיקים גמורים, און דאס זאל זיין אזוי גלייך מתחילת השנה מראשית השנה, און דערנאך זאל דאס אזוי נמשך ווערן בכל השנה כולה, וכמדובר אויכעט אין די התוועדות שלפני זה, אז אלץ שטעלט זיך אויס אין אותיות התורה, וואס דאס זענען דאך די אותיות פון דעם אלף בית. וואס יעדער אות איז א ראשי תיבות פון כמה וכמה תיבות, במילא היות מען קען זיך ניט אויסרעכענען אלע תיבות באף כל מיכי ס'וויל דא דערמאנען א דוגמא לכל הפחות פון יעדער אות א דוגמא אחת אז זאל זיין בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים ונשמות בגופים.

און שנת יו ד טוב און שנת כלכלה און שנת לימוד והצלחה רבה און שנת מרעמים און שנת ניסים גדלים און שנת סייעתא דשמיא און שנת עז ו און שנת פדות און שנת צהלה און שנת קייממיות און שנת קדושה

והשלימה במהרה בימינו ממש בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו אמן.